לא יאמר אדם לאשתו בשבת, א מענטש זאל נישט זאגן צו זיין פרוי אין שבת ווען ער טוט איר אראפנעמען א נדר, זאל ער נישט זאגן מופר ליכי, בטיל ליכי, כדרך שאומר לה בחול, אזוי ווי ער זאגט איר אין א וואכעדיגן טאג, אלא אומר לה, נאר ער זאגט צו איר, טלי ואכלי, טלי ושתי, נעם און עס. נעם און טרינק. נישט די טייטש איז דעריבער טאר מען נישט זאגן זאגט דער ר"ן דאס לשון ווייל איך האב מורא אז מ'וועט זאגן הפרה וועט מען קומען מאכן שאלה אויכעט אין שבת, ניין ווייל דא רעדט זיך דאך פון עסן און פון טרינקען דאס איז דאך אזעלכע זאכן וואס איז צורכי שבת מעג מען דאך שאלה אויכעט נאר וואס איך קען מאכן א שינוי בין איך משנה. און לכאורה האבן מיר שוין דא א שטארקע קשיא. לויט דעם צווייטן פשט האט מען דאך פריער געלערנט אז ביי הפרה מוז מען ארויסזאגן דאס לשון הפרה, און דא זעה איך אז דאס לשון טלי ואכלי טלי ושתי איז גענוג והנדר בטל מאליו, דער ר"ן פרעגט עס. אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, דאס וואס ער זאגט טלי ואכלי טלי ושתי, דאס איז נישט גענוג, וצריך שיבטל בליבו, א חוץ דעם דארף ער מבטל זיין בליבו, און מיט דעם איז שוין פארענטפערט די קשיא. דאס וואס מיר זאגן אז ער מוז זאגן דאס לשון הפרה, רעדט מען אז אין הארץ האט ער גארנישט געטראכט, ער האט נאר געזאגט וואס דאס לשון מיינט מסחר, אבער דא רעדט מען אז ער האט געזאגט שיבטל בליבו, זאל טאקע זיין הפרה בליבו איז נישט גוט, אבער הפרה בליבו צוזאמען מיטן אכלי טלי ואכלי טלי ושתי דאס העלפט. תניא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, בית שמאי אומרים, די בית שמאי זאגן, בשבת מבטל בליבו, אין שבת ווען דער מאן וויל פארשטערן דעם נדר פון זיין פרוי, איז ער מבטל בליבו, בחול מוציא בשפתיו, אין א וואכעדיגן טאג מוז ער ארויסזאגן דעם נדר. ובית הלל אומרים, און די בית הלל זאגן, אחד זה מבטל בליבו, ואין צריך להוציא בשפתיו, נאר וואס דען, דאס דארף ער יא זאגן, נאכדעם וואס ער האט מבטל געווען אין הארץ, דארף ער זאגן טלי ואכלי טלי ושתי, דעם ווייל אז אין אמת'ן הפרה בלב אליין, העלפט דאך נישט, נאר אויב ס'דא הפרה בלב און נאכדעם האט ער געזאגט טלי ואכלי, אפילו דאס איז נישט קיין לשון פון הפרה, איז עס אויכעט גוט. ס'דא א צווייטע גרסה אין גמרא וואס דער ר"ן ברענגט אראפ, תניא, בית שמאי אומרים בשבת מבטל בליבו. ובערב, און ווען ס'וועט קומען מוצאי שבת, מוציא בשפתיו, שבת בייטאג איז ער עס מבטל בליבו, און מוצאי שבת וועט ער עס מוציא זיין בשפתיו, קומט אויס אז די בית שמאי רעדן נאר פון א דין פון שבת, איז, זאגט דער ר"ן איך קאן דאס נישט גורס זיין, אויב אזוי וואס איז דער פשט ווייטער ובית הלל אומרים אחד זה ואחד זה מבטל בליבו, מען רעדט דאך נאר פון איין מאל פון שבת, בשלמא לויט אונזער גרסה אז די בית שמאי רעדן סיי פון שבת סיי פון חול, פארשטיי איך די גרסה אחד זה ואחד זה, אבער אויב איך טייטש אז די בית שמאי רעדן נאר פון שבת פאסט זיך נישט אחד זה ואחד זה, אין אמת'ן איז נאך שווער אויף דער גרסה, וואס קען ער ביינאכט פארשטערן דעם נדר, אויב מיר זאגן נאר ביום שמעו קען ער דאך שוין ביינאכט נישט, איך האב געזען די שיטה פרעגט נאך מיט א לשון, און קומט אויס לאחר שמילאה כריסה, בייטאג האט זי זיך אנגעגעסן, ווייל הפרה בלב איז דאך גארנישט ניט ווערד, איז נאך דעם אויך זאל מען אראפנעמען, אבער לויט ווי מיר טייטשן פריער, אז ס'איז דא הפרה בלב.

חכם שאמר בלשון בעל, דאס לשון פון מאן ווערט דאך דערמאנט אין דער תורה, כי הניא אותה, ער דארף זאגן א לשון פון הפרה, ווען דער מאן פארשטערט דעם נדר פון זיין פרוי, איז דער חכם ווען מ'איז געקומען צו אים ער זאל אראפנעמען דעם נדר, האט ער געזאגט א לשון פון הפרה. אדער בעל שאמר בלשון חכם, דער מאן דארף זאגן א לשון הפרה, און ער האט געזאגט דאס לשון פון חכם. ער האט געזאגט מותר לך, לא אמר כלום האט ער גארנישט ניט געזאגט. דער ר"ן פרעגט, דאס זעה איך אין דער תורה דער לשון פון דעם מאן, עס שטייט דאך דארט בפירוש והפר, כי הפר, כי הניא, אבער וואו שטייט אין דער תורה אז דער חכם דארף זאגן ס'לשון פון מותר? זאגט ער אזוי, פון וואנען לערן איך אפ דעם דין אז דער חכם קען אראפנעמען דעם נדר, ווייל עס שטייט לא יחל דברו, אבל אחרים מוחלים לו, ווערט דאך דערמאנט א לשון פון ווי מען זאגט א לשון פון היתר, ווייל ער זאל נישט מאכן די זאכן זיינע חולין און אנדערע קענען מאכן חולין, ביי חולין טרעפט מען שטענדיג דאס לשון פון מותר, דתניא, מיר האבן געלערנט זה הדבר, ס'ווערט דערמאנט אין פרשת מטות אין דער פרשה פון נדרים זה הדבר, החכם מתיר, דער חכם דארף זאגן מיטן לשון מותר, ואין בעל מתיר, אבער דער מאן זאל נישט זאגן מותר, נאר זאל זאגן מיט דעם לשון הפרה. שיכול, איך וואלט געוואלט מיינען אז דער מאן קען אויכעט זאגן מותר, ווי אזוי? ומה דאך חכם שאין מפר, א חכם קען נישט זאגן מיט דעם לשון פון הפרה, מתיר, קען ער זאגן מיט דעם לשון מותר, זע איך דאך ביי א חכם וועלכע לשון טוט בעסער אויף דאס לשון פון מותר, בעל שמפר, אז דער מאן קען זאגן די שוואכערע לשון מפר איז אויכעט גוט, וואלט איך געוואלט מיינען אינו דין שמתיר זאל קענען זאגן מותר, תלמוד לומר שטייט אין פסוק זה הדבר אז חכם מתיר. נאר א חכם זאגט מיט דעם לשון מותר, ואין בעל מתיר, און דער מאן קען נישט זאגן מיט דעם לשון מותר, נאר דארף זאגן מיט דעם לשון הפרה. תניא אידך, אין א צווייטע ברייתא האבן מיר געלערנט, זה הדבר, מיינט צו זאגן נאר אזוי זאל זיין, נאר מיט דעם לשון, בעל מפר, דער מאן זאל זאגן מיט דעם לשון פון הפרה ווען ער נעמט אראפ דעם נדר פון זיין פרוי, ואין חכם מפר, ווען איינער קומט צו גיין צום חכם מיט א חרטה, מיט א פתח, זאל דער חכם נישט זאגן מיט דעם לשון פון הפרה. שיכול, איך וואלט געוואלט מיינען אז דאס לשון הפרה ביי א חכם זאל גוט זיין. גיב א קוק. ומה דאך בעל שאין מתיר, דער מאן קען נישט זאגן דאס לשון מותר. מפר, איז לשון הפרה איז גוט, זע איך דאך פון דעם אז וועלכע לשון איז שטארקער, אז שטארקער איז עס לשון פון הפרה. חכם שמתיר, א חכם וואס די שוואכערע לשון, דאס לשון פון מותר איז אויך גוט, אינו דין שמפר, איז אוודאי און אוודאי דאס לשון פון הפרה זאל אוודאי און אוודאי גוט זיין ביי א חכם. תלמוד לומר זה הדבר, פון זה הדבר לערן איך אפ, בעל מפר, דאס לשון פון הפרה גייט נאר אן ביי דעם מאן, ואין חכם מפר, און א חכם קען נישט זאגן דאס לשון פון הפרה, זאגט די גמרא, נאמר כאן זה הדבר. אין דער פרשה פון נדרים אין פרשת מטות ווערט דערמאנט זה הדבר, ונאמר להלן זה הדבר, ווי שטייט דארטן בשחוטי חוץ, שחוט שחוטי חוץ הייסט א קרבן טאר מען ניט שעכטן חוץ לעזרה, און ווערט אויך דארט דערמאנט זה הדבר, איז עס א גזירה שווה, מה בשחוטי חוץ אהרן ובניו וכל ישראל, דער ענין פון שחוטי חוץ, גייט דאך אן אויף אהרן ובניו וכל ישראל, ווייל דארט שטייט אין דער פרשה פון שחוטי חוץ, דבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל, אז אלע זענען גלייך אין דעם לאו פון מ'טאר נישט שעכטן קיין קרבן בחוץ. אף פרשת נדרים, איז די זעלבע זאך די פרשת נדרים אראפנעמען דעם נדר, קען אויכעט אהרן ובניו וכל ישראל אלע זענען כשר מתיר צו זיין דעם נדר, און איך גלייך דיך צו עס און אזוי ווי איך האב צוגעגליכן נדרים צו שחוטי חוץ אזוי טו איך צוגלייכן פארקערט אויכעט שחוטי חוץ צו נדרים, ומה כאן אזוי ווי ביי נדרים ווערט דערמאנט ראשי המטות. אף להלן די זעלבע זאך ביי שחוטי חוץ איז דא א דין פון ראשי המטות. די גמרא האט דא געזאגט צוויי זאכן, איך גלייך צו נדרים צו שחוטי חוץ אז אלע אידן זענען גלייך, און איך גלייך צו שחוטי חוץ צו נדרים ראשי המטות. יעצט גייט די גמרא מפרש זיין ביי פרשת נדרים למאי הלכתא, דאס וואס כ'האב געזאגט אז פרשת נדרים גלייך איך צו צו שחוטי חוץ, אלע זענען גלייך לגבי וועלכן דין. אמר רב אחא בר יעקב, האט רב אחא בר יעקב געזאגט להכשיר שלושה הדיוטות, אז שלושה הדיוטות, דריי הדיוטות, וואס זענען נישט קיין ראשי המטות, זענען כשר אראפצונעמען דעם נדר. דער ר"ן זאגט. אין אמת'ן איז די גזירה שוה נישט קיין גלייכן, ווייל דאס וואס איך זאג דא איז גוט הדיוטות, מיינט נאך נישט יעדער איינער קען אראפנעמען דעם נדר, ס'דארף דאך כאטש זיין א מענטש אויב מ'גיט אים צו פארשטיין וואס איז דער ענין פון נדר, וואס איז דער ענין פון התרת הנדר זאל ער וויסן, און אז נישט איז קען ער נישט אראפנעמען דעם נדר, און דער איסור פון שחוטי חוץ גייט דאך אן ממש ביי יעדן איינעם, קומט דאך אויס אז ס'איז נישט ממש קיין גלייכע גזירה שוה. זאגט דער ר"ן ס'איז זעלבסט פארשטענדליך אז אויב ס'איז אזעלכע מ'גיט זיי צו פארשטיין דעם נדר זיי ווייסן נישט וואס דאס איז ווייסן זיי נישט וואס מ'מיינט אראפנעמען דעם נדר איז עס א גלייכע גזירה שוה. פרעגט די גמרא ווי קענסטו זאגן אז ביי נדרים איז גוט הדיוטות והא ראשי המטות כתיב אין די פרשה פון נדרים ווייזט דאך אויס נאר ראשי המטות הויפט פון די אידן אבער הדיוטות נישט אמר רב חסדא ואיתימא רבי יוחנן ביחיד מומחה, דאס הייסט אזוי, איך האב א גזירה שווה, איך גלייך צו נדרים, צו שחוטי חוץ הדיוטות אויכעט, און איך האב אויך נאך א. אין ראשי המטות ווערט דאך אויכעט דערמאנט, וממה נפשך, איז גוט הדיוטות, וואס זשע דארף איך האבן ראשי המטות, דארף זיין ראשי המטות, טויג דאך נישט הדיוטות, נאר קומט מען צו זאגן אזוי, אויב ס'איז הדיוטות דארף זיין דריי, און אויב ראשי המטות איז גענוג איינער, פון וואנען ווייס איך דריי, אפשר פינף, אפשר צוויי, נאר איך זע הדיוטות דארף איך זאגן דארף זיין מער ווי ראשי המטות, וויפיל שטייט נישט, צוויי קאן דאך נישט זיין ווייל אין בית דין שקול, דעריבער זאג איך שוין ס'זאל זיין דריי ווי א בית דין. פרעגט די גמרא, ראשי המטות בשחוטי חוץ למאי הלכתא, דאס וואס איך האב געזאגט איך לערן אפ שחוטי חוץ פון נדרים, אז דארט איז אויך ראשי המטות, לגבי וועלכן דין? אמר רב ששת, האט רב ששת געזאגט, לומר צו זאגן שיש שאלה בהקדש. אז אויב איינער האט מקדיש געווען א בהמה און ער האט געשאכטן די בהמה חוץ לעזרה, נאכהער האט ער שואל געווען אויף דעם נדר וואס האט מקדיש געווען די בהמה, זאגן מיר אז דער חכם איז דאך עוקר הנדר למפרע, איז דאך גלייך ווי ער האט אינגאנצן נישט דאס געמאכט פאר א קרבן, איז נישט דא דער איסור פון שחוטי חוץ. פרעגט אבער די גמרא, לבית שמאי דאמרי אין שאלה בהקדש, די בית שמאי זאגן אז הקדש בטעות איז אויך הקדש, און אויב זיי האלטן הקדש בטעות איז הקדש, איז דאך נישטא קיין שאלה בהקדש, ווייל וואס טוט דען אויף די שאלה, מען מאכט אז מען ווייזט אויף אז דער נדר איז א נדר בטעות, א נדר בטעות איז דאך לויט זיי אויך א נדר, אויב אזוי ראשי המטות דכתיב בשחוטי חוץ למאי הלכתא, וואס פאר א ווערטער, דכתיב בשחוטי חוץ, שטייט נישט דארט קיין ראשי המטות, נאר אויב איך זאג א גזירה שווה איז גלייך ווי איך וואלט עס דארט אוועקגעשטעלט, ענטפערט די גמרא, בית שמאי לית להו גזירה שווה, זיי האלטן נישט קיין גזירה שווה, פרעגט די גמרא, זה הדבר בפרשת נדרים למאי כתיב, בשלמא לויט בית הלל דארף איך האבן דעם זה הדבר צוצוגלייכן צו שחוטי חוץ אז ס'איז גוט הדיוטות, אבער זיי האלטן נישט קיין גזירה שווה, וואס קומט מיר זאגן דער זה הדבר? לומר צו זאגן חכם מתיר נאר זה הדבר, נאר אין דעם אופן איז גוט, א חכם איז מתיר ואין בעל מתיר, דער מאן זאגט נישט דאס לשון פון מותר, בעל מפר, דער מאן זאגט מיט דעם לשון הפרה, ואין חכם מפר, און דער חכם זאגט נישט דאס לשון פון הפרה, שטעלט זיך יעצט א שאלה, לויט די בית הלל, אז זיי טוען שוין אפטון דעם זה הדבר אויף א גזירה שווה, פון וואנעט זשע ווייסן זיי דעם דין? זאגט דער רן אויף דעם, ס'איז דא א כלל ביי א גזירה שווה אז עס מוז נישט זיין מופנה משני צדדים, נאר וואס הייסט? נישט ביידע זה הדבר'ס דארפן זיין איבריג, ס'גענוג אז ס'איז מיר איבריג דער זה הדבר בשחוטי חוץ, קען איך שוין אפלערנען א גזירה שווה, און דעם דין אז חכם מתיר ואין בעל מתיר, בעל מפר ואין חכם מפר לערן איך אויך אפ פון דעם זה הדבר וואס ס'שטייט ביי נדרים. פרעגט די גמרא, זה הדבר בשחוטי חוץ למאי כתיב, דער זה הדבר וואס שטייט בשחוטי חוץ לויט די בית שמאי, אויף וואס דארף איך עס אפפרעגן? לומר צו זאגן על השחיטה חייב ואין חייב על המליקה, אויב ער האט מקדיש געווען א עוף פאר א חטאת צו פאר א עולה און ער האט עס מולק געווען בחוץ איז ער נישט חייב, פרעגט זיך, פון וואנעט זשע ווייסן דאס די בית הלל? זאגט דער רשי, דער רן זאגט אין תורת כהנים לערן איך עס אפ פון א לימוד שטייט אשר ישחט, זאג איך נאר אויף שחוטי חוץ איז מען חייב, נישט אויף מליקה חוץ. פרעגט די גמרא, אלא אויב אזוי יא, אין די פרשה פון נדרים שטייט אל ראשי המטות, הדיוטות ווייס איך דאך, לויט די בית הלל פון גזירה שווה, אבער לבית שמאי להכשיר ג' הדיוטות מנלן, פון וואנעט ווייסן זיי מכשיר זיין דריי הדיוטות? ענטפערט די גמרא, נפקא להו זיי לערנען דאס אפ מדרב אסי בר נתן פון דער ברייתא וואס רב אסי בר נתן האט עס געלערנט, דכתיב שטייט אין פרשת פנחס וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל, משה רבינו האט געזאגט די אידישע יום טובים צו די אידן, והתניא, און מיר האבן געלערנט אין א ברייתא. רבי יוסי הגלילי אומר, רבי יוסי הגלילי זאגט, מועדי נאמרו, אין פרשה פון די יום טובים ווערט נאר דערמאנט די יום טובים, ולא נאמרה, עס ווערט נישט דערמאנט שבת בראשית עמהן, שבת בראשית ווערט נישט דארט דערמאנט, פארוואס ווערט שבת אנגערופן מיט דעם לשון שבת בראשית, ווייל אלע יום טובים ווערן דאך אויך אנגערופן מיט דעם לשון שבת, ווען מען וויל זאגן שבת דעם זיבעטן טאג, ווערט עס אנגערופן שבת בראשית. בן עזאי אומר, בן עזאי האט געפרעגט, מועדי נאמרו ולא נאמרה פרשת נדרים עמהן, ווי עס שטייט יום טובים ווערט נישט דערמאנט פרשת נדרים, וואס איז דער פשט פון דער ברייתא? רב אסי בר נתן קשיא ליה הא מתניתא. ער האט נישט געוויסט קיין פשט אין דער ברייתא אתא לנהרדעא לקמיה דרב ששת, איז ער געקומען אין דער ישיבה פון נהרדעא פרעגן עס רב ששת'ן, ולא אשכחיה, ער האט אים נישט געטראפן, רב ששת איז אוועק געגאנגען אין דער שטאט מחוזא, אתא בתריה למחוזא, ער ווייסט נישט קיין פשט אין א ברייתא, איז ער געגאנגען אין מחוזא. אמר ליה, האט רב אסי בר נתן געפרעגט רב ששת'ן, מועדי השם נאמרו ולא נאמרה שבת בראשית עמהם, וואס שטייט אין דער ברייתא אז שבת ווערט נישט דערמאנט מיט יום טובים? והא כתיב שבת עמהם, דארטן אין פרשת פנחס ווערט עס דערמאנט אויך שבת, אין אמור אל הכהנים ווערט דערמאנט שבת מיט יום טובים צוזאמען. ותו, וואס שטייט נאך אין דער ברייתא? מועדי השם נאמרו, ס'ווערט דערמאנט די יום טובים, ולא נאמרה פרשת נדרים עמהם, די פרשה פון נדרים שטייט נישט. והא מסיטרא כתיבא, עס שטייט דאך אין דער זייט שטייט עס גלייך, ווייל אין פרשת פנחס ווערט דערמאנט די יום טובים, און גלייך נאך דעם אין אנפאנג מטות ווערט דארט דערמאנט די פרשת נדרים. אמר ליה, האט אים רב ששת גענטפערט, הכי קתני, דער פשט אין דער ברייתא איז אזוי, מועדי השם צריכים קידוש בית דין, די יום טובים דארפן האבן קידוש בית דין, אז די בית דין זענען מקדש, זיי זאגן אז דאס איז, די בית דין זענען מקדש דעם חודש, אז זיי זאגן דער טאג איז ראש חודש ניסן, ווייסט מען אז דער פופצנטער טאג איז פסח. אבער שבת בראשית אין צריכה קידוש שבת בראשית דארף מען נישט גיין מקדש זיין אז היינט איז זונטאג כדי מען זאל וויסן דער זיבעטער טאג איז שבת, דאס איז די טייטש פון די גמרא, די בית דין, אין צריכה קידוש בית דין, דארף נישט האבן קיין קידוש בית דין. דאס איז די טייטש אז מועדי השם נאמרו שבת בראשית לא נאמרה ס'איז נישט געווארן געזאגט אז דארף האבן קידוש בית דין יעצט וואס ס'שטייט דאך אין דער ברייתא נאך א זאך בן עזאי אומר מועדי נאמרו ולא נאמר פרשת נדרים עמהם איז דער פשט אזוי מועדי השם צריכין מומחה מקדש זיין די חדשים דארף זיין א מומחה ווייל עס שטייט דארט אין פסוק אשר תקראו אותם, זאגן מיר אשר תקראו אתם, אתם, מען האט דאס גערעדט צו וועמען האט מען דאס גערעדט? צו משה און אהרן'ען און זיי זענען געווען סמוכים. אבער פרש, ואין פרשת נדרים צריכין מומחה אפילו בית דין הדיוטות, פרשת נדרים איז גוט אפילו בית דין הדיוטות. פרעגט די גמרא והא פרשת נדרים ראשי המטות כתיב, אין פרשת נדרים שטייט דאך ראשי המטות, איז דער ר"ן לערנט פשט נישט די קשיא פון גמרא איז אז מ'זאל דארפן האבן מומחים, ווייל דא ווען מ'דארף האבן מומחים און דווקא ווי ס'ווערט דערמאנט ס'לשון אלוקים, אלוקים איז א לשון א בעל כח, אז ער האט דעם רעכט מוציא צו זיין, ער האט רעכט צו קנס'ענען, נאר די קשיא איז אז שטייט ראשי המטות איז די טייטש איז נישט גוט קיין הדיוטות, אמר רב חסדא ואיתימא רבי יוחנן, ס'דא א מעלה אין ראשי המטות אז דעמאלט איז גענוג ביחיד מומחה, דאס הייסט אזוי, אויב ס'דא א יחיד א מומחה איז גענוג א יחיד, און אויב ס'איז הדיוטות איז נישט גענוג איינער דארף זיין ווי א בית דין דרײַ. דרײַ. דער דין איז אױך, װען דער מאַן האָט געהערט דעם נדר, איז דעם טאָג װאָס ער האָט געהערט דעם נדר, קאָן ער פֿאַרשטערן דעם נדר, װי אַזױ ער האָט געשװיגן דעם טאָג, בלײַבט דער נדר נדר. אמר רב חנינא, האָט רב חנינא געזאָגט, השותק על מנת למיקט, ער שװײַגט, װײַל ער װיל איר מצער זײַן, ווי מעג מען מצער זיין א פרוי? נאר ער וויל זאל נישט זיין צוגעוואוינט מיט נדרים, טוט ער נישט פארשטערן דעם נדר זי זאל מיינען אז דער נדר איז געבליבן נדר. מפר קען ער פארשטערן אפילו מכאן ועד י' ימים, אפילו ס'גייט דורך צען טעג, ווייל זיין שווייגן איז דאך ער וויל פארשטערן. מתיב רבא האט רבא געפרעגט א קשיא, מיר האבן געלערנט אימתי אמרו, ווען האט מען געזאגט אז אויב ס'איז דא א ארוס מיט דעם טאטן און זי האט געמאכט א נדר די ארוסה זי איז נאך א נערה מת הבעל אז דער מאן איז געשטארבן נתרוקנה רשות לאב גייט צוריק דער גאנצער רשות צום טאטן בזמן שלא שמע הבעל

ווייל אויב שמע והפר איז דאך נישט קיין חילוק צו ס'איז דא ווי אפילו איז געשטארבן אסאך צייט שפעטער אויכעט. אזוי האט דער ר"ן געזאגט פריער, אנדערע ערטער שטייט די ריכטיגע גירסא. איר זעט שוין פון דעם אבל זעט מען עס. אבל שמע וקיים, ער האט געהערט ער האט מקיים געווען, או ששמע ושתק, ומת ביום של אחר. זעהט ער דאך אז דער שמע ושת, דאס וואס איז פריער געשטאנען בשמע ושותק, אז ער איז נתרוקן, מיינט מען ער איז געשטארבן זעלבן טאג, ווי איז אבער ער געשטארבן ביום שלאחריו, אין יכול להפר, קאן ער ניט פארשטערן. מאי לאו, מיינסטו דען ניט אז דא רעדט זיך ביי אלע שתיקות בשותק על מנת למיקט, דא רעדט זיך אויכעט אין אזא פאל אז ער שווייגט מצער זיין, דאך זאגן מיר אז דיע שתיקה האט מען ביום שמעו אויב ער געשוויגן ווערט עס א נדר. זאגט די גמרא לא, דא מיינט מען בשותק על מנת לקיים, ער וויל דער נדר זאל זיין מקוים, ער האט עס מקיים געווען אין הארץ, פרעגט די גמרא אי הכי אז דו זאגסט שותק אז ער שווייגט על מנת לקיים, ער האט מקיים געווען דעם נדר אין הארץ, היינו דאך איז די זעלבע זאך או שמע וקיים, אלזא וואס וואס דארף מען שטיין באזונדער שמע ושותק און און ער געשטארבן יום שלאחריו און קיים ס'דאך איין זאך אלא בשותק סתם ער דאס וואס ער דאס וואס ער זאגט שותק ווערט באשטעט פאר אים דער נדר באשטעטיגט ער האט געשוויגן א גאנצן טאג מיינט מן הסתם ער האט נאך נישט באשלאסן צו ער זאל מקיים זיין און אויך איז נישט געווען די שתיקה די סיבה